ברוך השם, מסכת תענית, דף י"ח עמוד ב, פרק שלישי. זאגט די משנה, סדר תעניות אלו, דער סדר פון די תעניתים, ווי ס'איז גורס דער ראש האמורים, דער סדר וואס איז געווארן פריער געלערנט, אין ערשטן פרק האמער געלערנט אז דער זמן פון דעם רעגן יורה איז. איינגעטיילט אין דריי חלקים, דריי טאג אין חשון רעגנט עס ערשטע מאל, זיבן טאג אין חשון רעגנט עס צווייטע מאל, זיבעצן טאג אין חשון רעגנט די דריטע מאל. אז ס'איז געקומען זיבעצן טאג אין חשון און עס רעגנט נישט, ווערט דערמאנט א סדר, אז די ערשטע זאך פאסטן נאר די יחידים תלמידי חכמים מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג, די בית דין איז נישט גוזר קיין תענית ציבור אז עס קומט ראש חודש כסלו און ס'האט נישט גערעגנט, דעמאלט איז מען גוזר דריי תעניתים אויפן ציבור וואס מען מעג עסן די נאכט פארן תענית, נאכער איז מען גוזר נאך דריי תעניתים וואס זענען הארבע וואס די נאכט פארן תענית טאר מען נישט עסן, נאכער איז מען גוזר נאך זיבן תעניתים הארבערע תעניתים וואס דעמאלט איז דא דער דין מ'איז מוסיף זעקס ברכות און מתריע זאגט דא די משנה סדר תעניות אלו האמורים דער סדר פון די תעניתים איז ברביעה ראשונה פאר דעם ערשטן רעגן אז ס'איז דורכגעגאנגען די צייט פון יורה און ס'האט נישט גערעגנט. טוט מען פאסטן ווי דער סדר וואס איז געווארן דערמאנט, אבל צמחים ששינו, ס'האט שוין אנגעהויבן צו וואקסן, נאר עס וואקסט נישט דאס וואס איך האב פארזייעט, איך האב פארזייעט ווייץ און עס וואקסט דערנער. איז דעמאָלט מתריעין עליהם מיד, דעמאָלט מאַכט מען נישט דרײַ און דרײַ און דרײַ, נאָר מע מאַכט גלײַך די האַרבסטע תּעניתים. פֿאַר וואָס? דער שכל איז דאָך אַזוי, אַז עס האָט נישט גערעגנט, עס טויג טאַקע נישט, עס רעגנט נישט, אָבער עס קאָן דאָך שפּעטער רעגענען. אָבער דאָ, אָ, עס האָט שוין אָנגעהויבן צו וואַקסן, און ס'איז געוועזן ווי רש"י דערמאנט א פסוק אין איוב, תחת חיטה יצא חוח, אנשטאט א ווייץ גייט ארויס דערנער, תחת שעורה באשה, אנשטאט די גערשטן וואקסט דארט רויע ליידיגע קערנדלעך, דעמאלט מתריעין עליהן מיד, איז גלייך דא די חומרא פון די לעצטע תעניתים, די גאנצע חומרות פון די לעצטע תעניתים גייט שוין אן. וכן, די זעלבע דין איז שפסקו גשמים, ס'האט אויפגעהערט צו רעגענען, בין גשם לגשם, צווישן איין רעגן און אנדערן, האט געדויערט ארבעים יום, פערציג טעג, דעמאלט איז עס ערגער ווי ס'האט נאך אינגאנצן נישט גערעגנט, דעמאלט איז מתריעין עליהם איז גורס. אין די משנה משניות שטייט מיד איז מען גלייך מתריעין, דאס ווארט מתריעין איז די טייטש אזוי, ביי די דריי לעצטע תעניתים איז דאך געווען א חומרא וואס מען האט געדארפן בלאזן שופר, זאגן מיר גלייך ביי די דריי ערשטע תעניתים האבן שוין די חומרא ווי די לעצטע, מפני שהיא ווייל דאס איז דעמאלט מכת בצורת, וואס איז די טייטש פון דאס ווארט בצורת? אין מסכת אבות איז פארהאנען אז בצורת הייסט מקצתם שבעים מקצתם רעבים, א טייל מענטשן זענען זאט און א טייל מענטשן זענען הונגעריג, רעב רופט זיך אן אלע זענען הונגעריג, דאס וואס דא שטייט מפני שהוא מכת בצורת מיינט מיר נישט אז די מכה האלט זיך מיט בצורת, אפילו עס איז נאך גאר קיין בצורת אויך נישט, יעצט איז נאך דא פאר אלע מענטשן צו עסן, נאר יעצט הייבט זיך שוין אן מכת בצורת, די וועלכע האבן וועלן ספעקולירן און ס'וועט ווערן טייערער, און נאכער וועט עס ברענגען אז ס'זאל זיין רעב, אזוי לערנט תוספות ווייטער דף יט עמוד א' פשט. ווייל די גמרא זאגט ווייטער אז אויף מכת בצורת איז מען נישט גוזר תענית, איז נישט דא די דין פון מתריעין. וואזשע שטייט דא מפני שהיא מכת בצורת, לערנט תוספות אז עס הייבט זיך אן ס'וועט קומען בצורת און נאכער וועט זיין הונגער. נאך א משנה אין משניות איז א צווייטע משנה, ירדו לצמחים אבל לא ירדו לאילן, מיר האבן דאך געלערנט אז ס'דא א חילוק דער רעגן וואס עס גייט אויף זרעים אויף פארזייעטע זאכן דער רעגן דארף נישט זיין קיין שטארקער, א שטארקער רעגן וואס גייט מיט כח טויג נישט, ביי די זרעים איז גוט א שוואכער רעגן, ווי איז אבער ביי די ביימער? דארף מען דאך אז דער רעגן זאל דורכגיין טיף טיף אין דעם ווארצל, דארטן איז גוט א שטארקער רעגן. און ווי עט זיין ס'האט גערעגנט, ס'איז געגאנגען א רעגן לאילן, לצמחים אבל לא ירדו לאילן, די צמחים איז עס גוט געווען אויף די פאר די ביימער ניט, ווייל דער רעגן איז נישט געווען קיין שטארקע רעגן, אדער פארקערט, לאילן ולא לצמחים, ס'איז געגאנגען א שטארקע רעגן, און פאר די ביימער איז עס געווען גוט, אבער פאר די צמחים, פאר די שפראצונגען, פאר די אנדערע זאכן איז עס נישט גוט. אדער לא זה ולא זה, ס'איז געגאנגען צווייערליי רעגן, ס'איז געגאנגען א שוואכע רעגן וואס איז גוט פאר צמחים, און ס'איז געגאנגען א שטארקע רעגן וואס איז גוט פאר ביימער, און ס'איז גענוג פאר זיי, אבער אבל לא לבורות לשיחין ולמערות, ס'איז נישט געווען אזויפיל רעגן אז ס'זאל ווערן אנגעפילט די גריבער ווי מ'מאכט. רעזערווארס צו טרינקען וואסער, ס'איז דא אין אנדערע ערטער וואס ברונעם ארויסגראבן איז זייער שווער ווייל מען דארף זייער פיל גראבן, אין אזיע איז דא אנדערע ערטער נאר ווינטער דארטן איז דא שניי, לייגט מען צוזאמען דעם שניי אויף אזעלכע ערטער און דער שניי צעגייט און דא וואסער, דא אויך רעדט מען אז די וואסער וואס קלייבט זיך אן פון דעם רעגן, די וואסער אין די בורות שיחין מערות וואס נוצט מען טרינקען איז נישט געווען, ס'איז געווען רעגן איז געגאנגען אין צייט ווען דער רעגן איז געווען זייער פראדוקטיוו, ער האט אויפגעטוהן פאר די צמחים, ער האט אויפגעטוהן פאר די אילנות, אבער פאר די בורות שיחין מערות האט עס נישט אויפגעטוהן, ס'איז נישט געווען קיין סך, דעמאלט איז עס נאך ערגער ווי עס רעגנט אינגאנצן נישט, ווייל דעמאלט ווען עס רעגנט אינגאנצן נישט האפט מען דאך ס'וועט רעגענען, וועט זיין א שפעטערע יאר, דא אין דעם פאל מתריעין עליה מיד איז גלייך ביי די ערשטע תעניתים גיבט מען שוין די חומרות פון די לעצטע תעניתים. וכן די זעלבע זאך עיר שלא ירדו עליה גשמים, א שטאט וואס האט אויף דער שטאט נישט גערעגנט, איז אויך די דין, דאס הייסט אין איין שטאט נישט און איינע יא, דכתיב שטייט אין פסוק והמטרתי איך וועל רעגענען על עיר אחת אויף איין שטאט, ועל עיר אחת לא אמטיר און אויף דער אנדערע שטאט וועל איך נישט רעגענען, חלקה אחת תמטר, איין חלק וועט ווערן באוואסערט מיט רעגן, אותה העיר, די איש איז אזוי, דא איז אויך אנדערש ווי די שינוי העולם, אז עס רעגנט אינגאנצן נישט, זאג איך ס'איז נאכנישט געקומען די צייט, אבער דעמאלט ווען איך זע א שינוי. אז רעגנט יא, נאר די שטאט האט נישט גערעגנט דעמאלט, אותה העיר, די שטאט וואו עס האט נישט גערעגנט, מתענה פאסט ומתרעת, גלייך ביי די ערשטע תענית דארף מען שוין אננעמען די חומרא פון די לעצטע, וכל סביבותיה, און די שטעט וואס עס זענען ארום, דא וואו עס האט יא גערעגנט, מתענות, פאסטן דארפן זיי, ולא מתריעות, נישט בלאזן שופר, פארוואס? ביי זיי איז דאך געוואקסן, נאר ווייל דיע שטעט וואס דארט האט נישט גערעגנט וועלן דארט קומען קויפן די תבואה, און ס'וועט זיין א מאנגל אין די תבואה. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט אז דיע שטעט וואס האט נישט גערעגנט, מתריעות, בלאזט מען שופר ולא מתענות און מען טוט נישט פאסטן, און די ר"ן זאגט אין וועלכע סברא קריגט מען זיך? דער תנא קמא זאגט אזוי ווי יום כיפור, יום כיפור פאסט מען און מען בלאזט נישט קיין שופר, און ר' עקיבא זאגט איך קוק ווי ראש השנה, ראש השנה בלאזט מען שופר און מען פאסט נישט, וכן דער זעלבע דין. עיר שיש בה דבר, ס'זאל נישט פאסירן א שטאט ס'איז דא א עפידעמיע, או מפולת, ס'איז דאך דא שטארקע ווינטן וואס די מויערן, די הייזער פאלן איין, אותה העיר, די שטאט וואו ס'איז דא די מפולת, מתענה ומתרעת. טוט פאסטן, זיי בלאזן שופר וכל סביבותיה און די שטעט ארום, מתענות פאסטן ולא מתריעות, אבער קיין שופר דארפן זיי נישט בלאזן, רב פארוואס אזוי ווי יום כיפור? רבי עקיבא אומר רב עקיבא זאגט, מתריעות ולא מתענות אזוי ווי ראש השנה, איזה דבר, ווען הייסט דאס אז אין שטאט איז דא א דבר? עיר א שטאט, המוציאה חמש מאות רגלי, אין דער שטאט איז דא פינף הונדערט איינוואוינער, ויצאו ממנה ג' מתים, און ס'איז געשטארבן דריי מענטשן, בג' ימים, אין דריי טעג, זה אחר זה, די דריי טעג איז געווען איין טאג נאכן אנדערן. הרי זה דבר, איז דאס א דבר. פחות מכאן, פחות מכאן איז די טייטש, ווינציגער ווי דריי מתים, אדער פחות מכאן, לעסער אין די טעג, אין איין טאג איז געשטארבן איין מענטש, אין איין טאג איז געשטארבן צוויי מענטשן, דעמאלט איז נאך נישט קיין ראיה אז עס איז א דבר, קען זיין ס'האט זיך פונקט אזוי געטראפן, אין זה דבר, דאס איז נישט פאר דעם. על אלו, אויף דיע זאכן וואס מיר וועלן שפעטער זאגן, מתריעין בכל מקום, דיע זאכן זענען הארב, אפילו אויף דעם ארט ווי דארטן איז נישט דא די צרה,

ס'איז אזא איין סארט קראנקהייט פון די תבואה, וואס די תבואה ווערט געפטר'ט, אבער ווען רשי לערנט דא אין דער משנה, רשי זאגט ירקון חולי, זעט אויס אז רשי לערנט ווי די צווייטע טייטש, דאס איז געלזוכט, דאס ווארט ירוק איז די טייטש גרין, און ירוק איז אויך די טייטש געל. ועל הארבה, אז היישעריקן, ועל החסיל, ועל החיה רעה, א חיה רעה, חיות האבן מורא פאר מענטשן, חיות אנטלויפן פון מענטשן, זיי קומען ניט אריין אין א ישוב, אבער אז די חיה טוט אומברענגען מענטשן, ועל החרב, חיילות, וואס די רש"י טייטשט דא, ההולכים להרוג ולהשחית בכל מקום, ווייטער ווערט דערמאנט אפילו חרב של שלום. מתריעין עליה איז גלייך טוט מען בלאזן שופר, און דער חידוש איז דא א בכל מקום אפילו דעם ארט וואו דאס איז נישט געווען, פארוואס? מפני שהיא מכה מהלכת, דיע זאכן שדפון ירקון איז א מכה וואס גייט פון ארט אויף ארט, איז אפילו אויף דעם ארט וואו דאס איז נאך נישט געווען דארף מען מורא האבן אז דאס קען שפעטער זיין. דערציילט די משנה מעשה, ס'איז געווען א מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם, זקנים זענען געפארן פון ירושלים צו זייערע שטעט, וואס די שטעט זענען געווען אין ארץ ישראל, וגזרו תענית, זיי האבן גוזר תענית געווען, על שנראה ס'איז געווארן געזען כמלא פי תנור שדפון באשקלון. מ'האט געזען תבואה, וואס דער פארנעם פון דער תבואה איז געוועזן מלא פי תנור, נאר אויף איין אויוון, ווען די תבואה זאל נישט געווען זיין געניזוקט, וואלט מען געקאנט פון דעם באקן נאר איין אויוון. דאך האבן זיי גוזר תענית געווען אין זייערע שטעט, נישט אין אשקלון בלויז, נאר אין זייערע שטעט, ווייל דאס איז מכה מהלכת. ועוד גזרו תענית, נאך האט מען גוזר געווען תענית, על שאכלו זאבים, וועלף האבן אויפגעגעסן, שני תינוקות, צוויי קליינע קינדער, בעבר הירדן, די מעשה איז געווען אין עבר הירדן, און מ'האט גוזר תענית געווען אין ארץ ישראל. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, לא על שאכלו, די מעשה איז נישט געווען זיי האבן אויפגעגעסן, אלא על שנראו, וואס די וועלף זענען אריין געקומען אין שטאט אריין, דאס איז דאך נישט קיין נארמאלע זאך, האט מען שוין גוזר תענית געווען. נאך זאגט די משנה על אלו מתריעין בשבת. אומעדום איז דאך די טייטש דאס ווארט מתריעין מען בלאזט שופר, דא האט די טייטש על אלו מתריעין בשבת מען טוט זאגן תפילת עננו, נישט מען בלאזט שופר, האט מען דאך פריער געהאט די גמרא דף י ד עמוד א. על עיר שהקיפוה נכרים, א שטאט וואס גוים האבן ארום גערינגלט, או נהר, אדער א טייך, איז ארויסגעגאנגען פון די ברעגעס טוט פארפלייצן, דא א פאסט זיך נישט צו זאגן מ'איז גוזר תענית, די צרה איז דאך שוין אויפן ארט, ועל הספינה המיטרפת בים, א שיף וואס קלאפט זיך אין ים, זי האלט זיך ביי דערטרינקען. איז די טייטש מתריעין, טייטשט רשי בעננו, מען טוט מתפלל זיין. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, לעזרה, מען טוט נאר רופן מענטשן זאלן קומען העלפן, ולא לצעקה, אבער מתפלל זיין טאר מען נישט. אזוי לערנט רשי דף י ד פשט אין דעם. נאך א טייטש זאגט, פארוואס זאגט דער רשי דארטן, ווייל מיר זענען נישט זיכער אז די בקשה וועט ווערן אנגענומען, און אויב די בקשה ווערט נישט אנגענומען איז גלייך ווי מיר האבן אומזיסט געטון זאכן שבת וואס מען טאר נישט. נאך א טייטש זאגט דארט רשי, דער תנא קמא האט דאך געזאגט מתריעין, מיינט ער דאך צו זאגן מ'איז מתפלל בקול רם, זאגט רב יוסי מ'מעג מתפלל זיין, לעזרה, מען בעט יעדער איינער ביי זיך דער אייבערשטער זאל העלפן, ולא לצעקה, אבער ווען מען זאגט ברבים ובפרהסיא טאר מען נישט. שמעון התימני אומר, שמעון התימני זאגט, אף על הדבר, אויף א דבר איז אויך דער זעלבע דין אז מתריעין בשבת, ולא הודו לו חכמים, די חכמים האבן נישט מודה געווען. ביי דבר מיט דעם וואס מתריעין, נאכדערצו בשבת, דאס פארקערט וועט גאר מאכן די מענטשן זאלן זיין געפאלן ביי זיך, און דאס קען זיין די סיבה פון דעם דבר, אזוי ווערט גע'פסק'נט להלכה ס'זאל נישט פאסירן א דבר, איז מען נישט דעמאלט גוזר תענית, ווייל דאס מאכט אפשוואכן די מענטשן. זאגט נאך די משנה על כל צרה שלא תבוא על הציבור, ס'זאל נישט קומען אויפן ציבור, ס'איז לישנא מעליא זאגט מען, מתריעין עליהם טוט מען בלאזן שופר, חוץ מרוב גשמים, אויב עס רעגנט צופיל. דעמאלט איז אין מתריעין. און רש"י באווארנט דא, מיר האבן פריער געהאט אין ערשטן פרק אז אויב אין איין שטאט רעגנט נישט, און אין איין שטאט רעגנט זייער אסאך, וואס איז וואס די תבואה אין דער שטאט ווערט נפסד, איז דעמאלט דער רעגן אין דער שטאט ווי עס גייט אויך א סימן קללה, דא מיינט מען נישט רוב גשמים וואס טוט ווירקן שלעכט אויף די תבואה, נאר מען מיינט אז די תבואה וועט נישט ווערן נתקלקל, נאר וואס דען? פאר די מענטשן איז עס א באדערונג, זיי קענען באשטיין ס'זאל שוין סטאפן די רעגן. מעשה, ס'געווען א מעשה, שאמרו לו לחוני המעגל. דעם נאמען מעגל האט ער באקומען שפעטער נאך דער מעשה. מעגל ווערט אנגערופן א ראד. מען האט צו אים געזאגט, התפלל שירדו גשמים, זיי מתפלל אז ס'זאל רעגענען. אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, צאו, גייטס ארויס, והכניסו ברענגט אריין תנורי פסחים, די אויוונס אין וואס מען בראט דעם קרבן פסח וואס זיי געפינען זיך אין די חצרות, און דאס איז געווארן געמאכט פון ערד, זאלט איר אריין נעמען אין די שטיבער בשביל שלא ימוקו, ס'וועט אנהויבן צו רעגענען זאל דאס נישט צעגיין. התפלל, ער האט מתפלל געווען, ולא ירדו גשמים, און ס'האט נישט גערעגענט. מה עשה, וואס האט ער געטון? עג עוגה, ער האט ארום זיך געמאכט א קיילעכדיגן קרייז, ועמד בתוכה, און איז געשטאנען אינעווייניג, ואמר לפניו, געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, בניך שמו פניהם עלי, דיינע קינדער האבן געטאן זייער פנים אויף מיר, זיי האבן מיר געבעטן איך זאל פאר זיי בעטן, שאני כבן בית לפניך, זיי זאגן איך בין ביי דיר ווי א בן בית, נשבע אני בשמך הגדול, איך שווער, שאיני זז מכאן, איך גיי נישט פון דא אוועק, על עד שתרחם על בניך, ביז דו'סט האבן רחמנות אויף דיינע קינדער. התחילו גשמים מנטפין, האבן אנגעהויבן טראפן רעגן, אמר האט ער געזאגט לא כך שאלתי, נישט דאס האב איך געבעטן, און ווייטער אין גמרא איז דא א ברייתא, די תלמידים האבן געזאגט צו אים, רבי, אי מיר ווייסן דעריבער האט אנגעהויבן צו טראפן צוליב דיין שבועה, אבער דאס איז דאך נישט גענוג, האט ער געזאגט נישט דאס וויל איך, אלא גשמי בורות שיחין ומערות, זאל גיין אזא'ן רעגן זאל זיך אנפילן פון דעם די בורות שיחין ומערות אויכעט. התחילו לירד בזעף האט אנגעהויבן צו גיין די רעגן בזעף, זעף הייסט מיט א שטארקן שטראם, און ווי די גמרא זאגט ווייטער אז יעדער טראפ איז געווען אזוי גרויס ווי א פאס קלענסטע טראפ איז נישט געווען ווינציגער פון א לוג. אמר האט ער געזאגט לא כך שאלתי, נישט דאס האב איך געבעטן, אלא נאר גשמי רצון, די גשמים פון איבערבעטונג, ברכה ונדבה, ירדו כתיקנן. איז געגאנגען ווי סדארף צו זיין און סהאט נישט געסטאפט רעגענען. אין ירושלים איז דאך דא די הר הבית איז געווארן ווי מזאגט פול מיט וואסער עד שיצאו ישראל מירושלים ביז די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון ירושלים להר הבית צו דעם הר הבית מפני הגשמים ווייל עס האט אזויפיל גערעגנט. באו ואמרו לו, איז מען געקומען מ'האט איהם געזאגט, כשם שהתפללת עליהם שירדו, אזוי ווי דו האסט מתפלל געווען ס'זאל רעגענען, כך התפלל שילכו להם, זיי מתפלל ס'זאל סטאפן רעגענען. אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, ער האט נישט געוואלט מתפלל זיין דער רעגן זאל אוועקגיין, ווייל רוב טובה דארף מען זיין צופרידן, האט ער זיי געזאגט, צאו גייטס ארויס, וראו, און זעט, אם נמחית אויב ס'געווארן באדעקט אבן הטוען. טוען איז די טייטש קלעימס וואס איינער האט דעם אויף דעם אנדערן. די גמרא דערציילט אין בבא מציעא, דף כ"ח, ווען א איד האט געפונען אן אבידה, א זאך וואס איינער האט פארלוירן, דארף ער דאך אויסרופן דער בעל הבית זאל קומען צו גיין און ער זאל געבן א סימן. האט מען אויסגערופן אין ירושלים, ווייל אויף דעמאלט א יום טוב האבן דאך אלע אידן עולה רגל געווען, איז געווען א ספעציעלער ארט, וואס די ארט האט געהייסן אבן הטוען, יעדע מענטש וואס האט געפינען א זאך האט דארט אויסגערופן איך האב געפינען, און יעדע מענטש וואס האט פארלוירן איז געקומען צו גיין צו דעם מענטש און ער האט געגעבן. סימנים, האט ער זיי געזאגט, אויב ס'איז צוגעדעקט דער אבן הטוען, ווי איינער זאגט, דעמאלט איז דאך, מוז מען דאך שוין בעטן. שוין, זעט אויס אז ס'האט פון זיך אליין אויפגעהערט צו רעגענען. שלח לו שמעון בן שוטה, האט שמעון בן שטח געשיקט צום חוני המעגל, אלמלא חוני אתה, ווען נישט וואס דו ביסט אזיין צדיק חוני, גוזרני עליך נידוי. וואלט מען אויף דיר גוזר געווען וואלט דיר מנדה געווען מיט דו בעטסט עפעס מיט אזיין סארט ברייטקייט, נישט דאס וויל איך, נישט דאס וויל איך, אבל מה אעשה לך, וואס קען איך דיר טון, שאתה מתחטא לפני המקום, איז ווארט מתחטא הייסט דו צערטלסט זיך פאר דעם אייבערשטן, אזוי ווי דער סדר איז א קינד טוט זיך אזוי אויסבעטן ביי דעם טאטן דאס דאס, ועושה לך רצונך, און דער טאטע טוט דיין ווילן, כבן, ווי א קינד, שהוא מתחטא על אביו, וואס טוט זיך צערטלען אויף זיין טאטן, ועושה לו רצונו, און דער טאטע גיט אים נאך וואס ער וויל. ועליך הכתוב אומר, אויף דיר זאגט שלמה המלך, ישמח אביך ואמך, ס'וועט זיך פרייען דיין טאטע און דיין מאמע, ותגל, און ס'וועט זיך פרייען יולדתך, די וואס האט דיר געבוירן. דאס וואס דא שטייט מתניתין, דאס איז א גרייז, ווייל פריער איז געווען א משנה, ביז אהער און ווייטער איז אויכעט א משנה, צוגעשטעלט אין די זייט אז דא איז א טעות, זאגט די משנה, היו מתענין, מ'האט געפאסט, וירדו להם גשמים, און ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען. קודם הנץ החמה, אויב ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען פארן נץ החמה איידער די זון גיט א שפראץ, לא ישלימו, דארף מען נישט ענדיגן דעם תענית, לאחר הנץ החמה, נאכדעם ישלימו. פארוואס? ווייל אויב ס'איז געוועזן לאחר הנץ החמה, איז דאך שוין חל געווען א שטיקל צייט די חיוב פון תענית, דעריבער מוז מען שוין משלים זיין. אבער פון צווייטן זייט לאמיר קוקן וועלכע מענטש עסט עס גלייך אין נץ החמה? ריכטיג, ר'האט שוין נישט געטארט עסן, בכח האט ער נישט געטארט עסן, אבער בפועל אין האט ער דאך נאך נישט געפאסט. קריגט טאקע אויף דעם, רב אליעזר אומר, רב אליעזר זאגט, קודם חצות לא ישלימו. אויב דאך ס'האט גערעגנט פאר א האלבן טאג, דארף מען ניט משלים זיין, ווייל פאר א האלבן טאג האט מען נאך נישט אנגעהויבן צו פאסטן. זאל טאקע זיין מענטשן עסן די פערדע שעה, תלמידי חכמים די פיפטע, אבער עס פאסירט ביז חצות אז מען עסט נישט. אבער לאחר חצות, אז ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען נאך חצות, הייסט דאך עס אז די מענטשן האבן שוין געפאסט, ישלימו, דארף מען משלים זיין דעם תענית. מעשה, ס'איז געווען א מעשה, יא, דאס איז נישט קיין סתירה צו דער גמרא וואס מיר האבן געלערנט, אז איינער האט אויף זיך גענומען א תענית, און אפילו עס איז געקומען די הילף, מוז ער משלים זיין דעם תענית, אנדערע זענען מחלק, דארט רעדט זיך א תענית יחיד, און דא רעדט זיך א תענית ציבור, און דעת בית דין מתנה עליה, מעשה, ס'איז געווען א מעשה, שגזרו תענית בלוד, אין די שטאָט לוד האָט מען גוזר תענית געווען, וירדו להם גשמים קודם חצות, און די מעשה איז געווען פאַר חצות האָט אָנגעהויבן צו רעגענען, אמר להם רב טרפון, האָט רב טרפון צו זיי געזאָגט, צאו, גייט אַרויס, ואכלו ושתו, עסט און טרינקט, ועשו יום טוב, מאַכטס יום טוב, ויצאו, זיי זענען אַרויסגעגאַנגען, ואכלו ושתו, זיי האָבן געגעסן און געטרינקען, ועשו יום טוב, זיי האָבן געמאַכט יום טוב, ובאו בין הערבים זענען געקומען פארנאכט וקראו הלל הגדול און זיי האבן געליינט הלל הגדול, הלל הגדול ווערט אנגערופן קאפיטל ק ל ו פון תהלים, די זעקס און צוואנציג כי לעולם חסדו. רש י, די לעצטע צען שורות פאר די גמרא, תנורי פסחים, שהם בחצרות. וואס זענען געווען אין הויף, נישט אין הויז, ושל חרס הן, און זענען געווען געמאכט פון ערד, ומטלטלין אותם שלא ימוקו בגשמים, מען טוט זיי מטלטל זיין עס זאל נישט ווערן צוגיין אין רעגן, גשמי בורות, שפע גשמים למלאות בורות, דער רעגן זאל זיין מיט א שפע אנצופילן די גריבער, ונדבות, רצון ועין יפה, מיט א גוטע אויג. אבן הטועים, אבן טוען היתה בירושלים, אין ירושלים איז געווען א שטיין וואס האט געהייסן אבן טוען, א הויכער שטיין וואס. טוען איז פון לשון טענות, וכל מי שאבדו לו אבידה, ווער עס האט פארלוירן אן אבידה איז דארט געגאנגען אויסרופן האט געפונען, און דער וואס האט פארלוירן איז אויך דארט געגאנגען, בבא מציעא דף כ"ח, לנדות על כבוד הרב, מ'איז מזלזל אין כבוד פון אייבערשטן, מתחטא, פורפיי"ש בלע"ז, ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. ער האט געמיינט צו זאגן מיט דעם א. צאו וראו אם נמחית אבן הטועים, צו זאגן זיי, אזוי ווי די אבן הטועים איז דאך זייער הויעך, און ס'קאן דאך נישט אז עס זאל ווערן פארפלייצט, איז די זעלבע זאך איז מען אויכעט נישט מתפלל ווען עס רעגנט אסאך, על רוב טובה איז מען נישט מתפלל, אבער אין גמרא ווייטער איז דא די ברייתא באריכות, דארט שטייט ער האט יא מתפלל געווען. זאל אויפהערן רעגענען. אין דער משנה האט מען געלערנט סדר תעניות האלו, דער סדר פון דיע תעניתים, אז פריערט פאסטן דריי תעניתים תלמידי חכמים, נאכער איז מען גוזר דריי און נאכאמאל איז מען גוזר דריי און נאכאמאל זיבן, האמור דאס ווערט געזאגט ברביעה ראשונה ביי דעם ערשטן רעגן. דאס הייסט, מיר האבן דאך פריער דערמאנט אז דער רעגן יורה איז איינגעטיילט אין דריי חלקים, יורה גייט דריי טאג אין חשון, און דער צווייטער יורה גייט זיבן טאג אין חשון, און דער דריטער גייט זיבעצן טאג אין חשון. ווייזט אויס אז אויב ס'האט נישט גערעגנט דריי טאג אין חשון, הייבט זיך שוין אהן א נייער סדר, דער סדר פון פאסטן. ורמינהי כ'דארף פרעגן א סתירה האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רביעה ראשונה ושניה, דער ערשטער רעגן און דער צווייטער רעגן, דער זמן פון ערשטן און דער זמן פון צווייטן, לשאול, איז נאר איך זאל בעטן צו בעטן ותן טל ומטר, כאטש ס'האט נישט גערעגנט נישט דריי טאג פון חשון נישט זיבן טאג, האב איך נישט געפאסט, נאר וואס דען? כ'האב געבעטן. שלישית, אז גייט דורך די דריטע צייט, זיבעצן חשון, און עס רעגנט נישט, להתענות, דעמאלט דארף מען אנהויבן פאסטן, און עס לשון, די משנה ביי אונז ווייזט אויס, ברביעה ראשונה, אויב ס'האט נאר נישט גערעגנט דער ערשטער רעגן, הייבט מען שוין אן צו פאסטן. אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט, דער תנא פון דער משנה וואס ער זאגט רביעה ראשונה מיינט מען נישט דער ערשטער רעגן פון יוה ר, נאר אלע דריי רעגנס פון יורה ווערן אנגערופן רביעה ראשונה. הכי קאמר, סדר תעניות האמור אימתי בזמן שיצאה רביעה ראשונה ושניה שלישית ולא ירדו גשמים, אין דעם ווארט רביעה ראשונה ליגט אלעס ליגט.

טוט מען גלייך בלאזן שופר, דעמאלטס איז ערגער ווי עס רעגנט אינגאנצן נישט, ווען עס רעגנט אינגאנצן נישט זאג איך ס'עט שפעטער רעגענען, אבער דא האט דאך דא א שינוי וואס איז וואס מאכט קאליע שוין אויפן ארט. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, ווען זאגן מיר מתריעין עליהן מיד, דווקא נשתנו, דאס איז נאר גערעדט געווארן אז ס'געווען א שינוי. דעמאלט קען איך מתפלל זיין אז ס'זאל ווערן גוט. אבל יבשו, אויב ס'איז געווארן אויסגעטריקנט, לא, דארף איך גארנישט ניט מתפלל זיין, ווייל ס'וועט שוין גארנישט ניט העלפן, און ס'איז א תפילת שוא. פרעגט די גמרא פשיטא, וואס האט דא רב נחמן מוסיף געווען, ס'איז דאך זיכער נשתנו תנן, האבן מיר דאך געלערנט אז ווען איז א דין מתריעין דווקא נשתנו, ווייזט דאך אויס אז יבשו, דארף מען גארנישט נישט טון. זאגט די גמרא, לא צריכא, דער חידוש פון רב נחמנ'ן איז דאקון, דאקון איז די טייטש,

ס'איז צוריק געווארן גרין ס'איז צוריק צו די חיות וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז אביסעלע געווארן ווי מ'זאגט גרין צו אביסל וואלט איך געוואלט מיינען אז א מילתא היא ס'איז א זאך און איך זאל יא גוזר תענית זיין איך זאל בעטן קא משמע לן לאזט ער מיר הערן ניין אז אויב ס'איז שוין געווארן פארטריקנט און אפילו עס כאפט זיך אביסל צוריק נאכדעם ווי ס'איז געווארן פארטריקנט עט שוין גארנישט נישט העלפן ס'איז דא נאך א פשט אין רשי. די אנדערע טייטש אין רש"י איז דווקא נשתנו, דעמאלט איז עס ווי מען זאגט א מכה דארף איך מתריעין, אבל יבשו לא, אז ס'איז געווארן אויסגעטריקנט, דעמאלט איז נישט דא דער דין פון מתריעין, פארוואס? ווייל פון זיך אליין, וואס דא דער יבשו מיינט מען נישט אינגאנצן אויסגעטריקנט, דער יבשו מיינט מען ווי ס'לשון הגמרא איז כמישה ס'געווארן אביסל פארוויאנעט וועט עס פון זיך אליין צוריק קומען. פרעגט די גמרא פשיטא איז דאך א זיכערע זאך נשתנו תנן האמיר געלערנט ווען ס'געווען א שינוי אין דער זאך וואס איך האב פארזייט א שינוי הייסט איך האב פארזייט ווייץ און ס'געוואקסן דערנער אבער יבשו האמיר דאך נישט געלערנט זאגט די גמרא לא צריכא דאקון, דא רעדט זיך אז עס איז נאך נישט געווען אינגאנצן צייטיג, עס איז שוין געהאט ארויסגעגאנגען אין די קערנדלעך און דעמאלט איז עס געווארן אביסל אויסגעטריקנט. דא מיינט מען, פריער איז עס שוין געווען אין די שטעקעלעך, נאכער האט עס געטריקנט, וואלט איך געוואלט מיינען דעמאלט איז ערגער, ס'וועט נישט וואקסן, ממילא עס וועט נישט וואקסן זיכער, ס'איז נישט קיין זיכערע זאך ס'וועט וואקסן, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען דארף מתפלל זיין. אזוי קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן, ניין, אז דאס וואס ווערט אויסגעטריקנט און ווי מיר טייטשן זיך געטריקנט, נישט אינגאנצן געטריקנט, נאר כמישה, פון זיך אליין וועט זיך עס פארכאפן. כאפט א חילוק פון ערשטן פשט ביז דעם צווייטן. לויט דעם ערשטן פשט איז פריער געווארן אויסגעטריקנט, נאכער איז דאס ארויפגעקומען. איז אביסל געווארן איבערגעפרישט, גרינלעך, לויטן צווייטן פשט איז אנדערש, ס'איז געווארן אויסגעטריקנט אין אזא פעריאד אין אזא צייט וואס די תבואה איז שוין אביסעלע געוואקסן. רש"י. אין דער משנה האט מען געלערנט וכן די זעלבע זאך, שפסקו גשמים בין גשם לגשם, ס'האט גערעגנט, נאכער איז געווען א איבעררייס פון פערציג טעג וואס ס'האט נישט גערעגנט, דעמאלט דארף מען פאסטן, און די ערשטע תעניתים זענען אזוי הארב ווי די לעצטע, פירט די משנה אויס דעם טעם, מפני שהיא מכת בצורת. פרעגט די גמרא מאי מכת בצורת, וואס מיינט מען מכת בצורת? אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן מכה, כאטש יעצט האבן נאך אלע מענטשן צום עסן, עס פילט זיך גארנישט ניט, נאר ס'איז א מכה המביאה לידי בצורת, ס'וועט ברענגען צו בצורת, און נאכדעם וועט עס ברענגען צו רעב, צו הונגער. די בצורת ווערט אנגערופן מקצתם שבעים, א טייל מענטשן זענען זאט און מקצתם רעבים און א טייל זענען הונגעריג. הונגער רופט זיך אהן אז אלע ליידן דעם הונגער, זאגט מיר די משנה, אפילו יעצט ווי מען זאגט איז נאך אינגאנצן זאט, אבער ס'וועט ברענגען צו בצורת, און פון די בצורת וועט עס נאך ברענגען צו הונגער. אמר רב נחמן, זאגט רב נחמן, נהרא אנהרא, אין דעם געגנט איז נישט דא קיין תבואה, איך קען עס ברענגען מיט א שיף די תבואה דורך א טייך, די טראנספארטעישן דורך וואסער דאס איז די ביליגסטע טראנספארטעישן. דעמאלט איז עס נישט קיין הונגער, נאר דאס איז נאר בצורת, דאס רופט זיך נאר אן בצורת, און דעמאלט ווען עס איז בצורת, דעמאלט איז נישט דא די דין אז מתריעין, אז מען זאל ביי דעם תענית אויך בלאזן שופר. ווי איז אבער מדינתא אמדינתא? מען מוז ברענגען די תבואה נישט דורך א וואסער, נאר מען דארף עס ברענגען אויף אייזלען, אויף אנדערע בעלי חיים, דעמאלט כפנא, דעמאלט הייסט עס א הונגער, און דעמאלט ס'איז א הונגער איז שוין דא דער דין אז מתריעין. שטעלט זיך גלייך א קשיא דאס לשון פון דער משנה, אין דער משנה שטייט ס'איז אזוי הארב מפני שהיא מכת בצורת, און מיר זאגן דאך דא אויך יעצט אז אויב ס'איז א מכת בצורת איז נישט אזוי הארב. גיט א קוק אין תוספות עמוד א' נהרא אנהרא בצורתא, פירש הקונטרס, כשאין תבואה בעיר, אין די שטאט איז נישט דא קיין תבואה, ויש הרבה בשאר עיירות, אנדערע ערטער איז דא אסאך תבואה, ויכולים להביא מזו לזו. מען קען ברענגען פון איין שטאט צו דער אנדערע, היינו מקרי בצורת, דאס הייסט בצורת, ולא מקרי רעב, קיין הונגער ווערט דאס נישט אנגערופן, ווייל מען קען דאך דמאחר שיכולים להביא, מען קען עס ברענגען על ידי הנהר, דליכא אלא טרחא זעירא, ברענגען דורך א וואסער איז נישט קיין גרויסע באדערונג, דף י ט עמוד א', די תוספות. ומהא כלומר מדבר מועט כזה אז ס'איז א קליינע באדערינג, איך דארף ברענגען נאר דורך דעם וואסער, אין מתריעין, איז נישט דא די הארבע תענית אז מ'זאל בלאזן שופר. מדינתא אמדינתא, פירוש שצריך להוציא ממדינה למדינה אחרת, איך דארף עס ברענגען פון איין לאנד צו דעם אנדערן, דורך וועלכן וועג? על ידי חמורים וסוסים? איז דאך עס א גרויסע און שווערע זאך, ואז מתריעין, דעמאלט ביי די תעניתים בלאזט מען שופר, דאי אפשר להביא בשפע כל כך כמו בספינות, ביז אהער איז לשון פון רש"י. לישנא אחרינא, א צווייטע פשט זאגט ביי אונז רש"י, נהרא אנהרא כלומר מיינט מען אם יבש נהר זה, אז דער טייך איז געווארן אויסגעטריקנט. וצריך להסב נהר אחר לכאן, דער וואס איז באקאנט, ס'איז דא ערטער וואס ביי דעם ברעג פון דעם טייך דארט פארזייעט מען, און מיט די וואסער פון דעם טייך טוט מען באוואסערן. איז אויב דער טייך האט אויסגעטריקנט טוט מען אריינפירן אין דעם טייך א צווייטן אי נמי אדער צריך להמתין מען דארף ווארטן עד שיגדל נהר אחר ביז דער אנדערע טייך וועט ווערן גרעסער ויבא בכאן זה בצורת דאס איז נישט קיין רעב דאס ווערט נאר אנגערופן בצורת ולא מתריעין און די תעניתים זענען נישט אזוי הארט מ'זאל זאגן מתריעין. און מען דארף בלאזן שופר אויך אין יום התענית, מדינתא אמדינתא, פון איין קאנטרי צו דער אנדערער קאנטרי, אם יבשו כל הנהרות, אלע טייכן זענען געווארן אויסגעטריקנט שבזו עיר אין דער שטאט, איז צריכים להביא מים מעיר אחרת? כפנא, דאס איז הונגער. קומט אויס אז וועלכער ס'איז הארבער, רעב איז הארבער פון בצורת, ביי רעב איז א דין מתריעין און ביי בצורת נישט.

כאשר פירשתי שתחת חיטה יצא חוח, אנשטאט ווייץ וואקסט דערנער, און משום הכי מתריעין אף על גב דעדיין אינו רק בצורת, זאל טאקע זיין יעצט איז עס בצורת, און ווי די גמרא טייטשט אפ ווייטער מכה מביאה לידי בצורת, אפילו קיין בצורת איז נאך אויך נישט, הואיל וסופו רעב, אבער פון אזיין זאך וועט זיין הונגער מתריעין. דארפן בלאזן שופר, אף על גב דאכתי לא הוה כפנא, אפילו ס'איז דאך נישט קיין הונגער, ווייל ס'איז א פאקט ס'וועט זיין א הונגער, אבל לעולם, אבער שטענדיג אין מתריעין על מכת בצורת, אויב ס'איז א מכת בצורת וואס א טייל זענען זאט, א טייל זענען הונגעריג, אי לא מצי לבא לידי רעב, ס'איז א זיכערע זאך קיין הונגער וועט נישט זיין, דעמאלט איז נישט הארט די תענית.

סאה איז אזיין מאס. דאס הייסט פאר א פערטל סלע האט מען געקראגן צו קויפן א סאה. זאגט רב חנינא, סאה בסלע אז די פרייז פון די תבואה האט זיך געהויבן, אז פאר איין סאה, פאר א סלע קריגט מען אנשטאט פיר סאה קריגט מען נאר איין סאה, אבער ושכיחא, ס'דא גענוג מ'קען קויפן, ס'דא גענוג. דעמאלט רופט זיך עס אן בצורתא, וואס איז בצורת? קיין הונגער איז דאס נישט, אבער בצורת איז עס. וואס איז דאס בצורת? א טייל זענען זאט און א טייל הונגעריג, דיע וואס האבן נישט קיין געלט קענען עס נישט אפעסן. יעצט ארבעה מען קריגט צו קויפן פאר איין סלע קריגט מען צו קויפן פאר איין סלע קריגט מען צו קויפן פיר סאה אבער מען קען קויפן יא ולא שכיחא און נישט אלעמאל קריגט מען דאס. ס'איז ביליג, וועט איר פרעגן, אויב נישט אלעמאל קריגט מען דאס פארוואס איז עס ביליג? ס'קען פאסירן אז די תבואה איז אזעלכע וואס מ'קען לאנג נישט האלטן, די תבואה וועט גלייך פוילן, איז אויב מ'קריגט, צאלט דער וואס האט צו פארקויפן, דער וואס פארלאנגט ביליג, אבער מ'קריגט נישט גענוג, דעמאלטס איז זייער ביליג, אבער מ'קריגט נישט, כפנא, דאס איז דער הונגער. אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן. לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין וואס איז געשטאנען דער ענין פון די תעניתים, דאס רעדט זיך אזוי, לאמיר אויף דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט אז סאה בסלע ושכיחא איז נאר בצורת, ס'איז נישט קיין הונגער, דאס איז גערעדט געווארן בזמן אין דער צייט שהמעות בזול, מענטשן טוען גוטע ביזנעס און מענטשן פארדינען געלט, ופירות ביוקר, און די פירות זענען טייער, אבער מענטשן פארדינען געלט. אבל אבער ס'איז פארקערט, מעות ביוקר, מענטשן האבן נישט קיין געלט, איז אפילו דעמאלט ופירות בזול, פירות זענען זייער ביליג, דאך מתריעין עליה מיד, איז אז די פירות זענען טאקע ביליג, אבער ס'איז דאך נישטא קיין געלט פארוואס צו קויפן, דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, נהירנא, איך געדענק. כד הוו קיימי ווען ס'איז געוועזן ד' סאין בסלע, פאר איין סלע האט מען געקאנט קויפן פיר סאה תבואה, והוו נפישי ס'איז געווען אסאך נפיחי כפן געשוואלענע פון הונגער בטבריה אין טבריה מדלית איסר ס'איז טאקע ביליג ס'איז נישט דא קיין געלט. אין דער משנה האט מען געלערנט אז ווען דער רעגן גייט נישט שטארק, איז דאס גוט פאר זרעים. א שטארקע רעגן קען צעברעכן די זאכן וואס מען טוט פארזייען. ווען דער רעגן גייט שטארק איז עס גוט פאר ביימער, ווייל דעמאלט טוט ער אראפגיין טיף ביז די ווארצלען. האט מען געלערנט אין דער משנה, ירדו לצמחים, דער רעגן איז געווען גוט פאר די זאכן וואס מען האט פארזייעט, וואס שפראצט, אבל לא לאילן, איז דעמאלט איז דער דין,

אז די רעגן איז גוט פאר ביימער און נישט פאר אנדערע זאכן איז אויך גוט, ווי אזוי קען דאס זיין? דאתיא רזיא, ס'נאר דא א שטארקע רעגן, ולא אתיא ניחא, און עס קומט נישט קיין פאמעליכע רעגן. אבער לזה ולזה, די רעגן איז גוט סיי פאר צמחים און ס'גוט סיי פאר ביימער, אבל.

און ס'איז געקומען אין דער צייט ווען מ'האט עס געדארפן, מיהו טובא לא אתיא, קיין סך איז נישט געוועזן, איז פאר די צמחים גוט, פאר די ביימער איז גוט, אבער ס'איז נישט גענוג גענוג רעגן אז ס'זאל ווערן אנגעפילט די רעזערווארן פון וואסער. אלא אבער הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט, ירדו לבורות לשיחין ולמערות, דער רעגן איז געווען גוט פאר די רעזערווארן פון וואסער, וואסער צום טרינקען איז דא, אבל לא לזה ולזה, אבער פאר ביימער און פאר צמחים איז עס נישט גוט, היכי משכחת לה, וויאזוי קען דאס זיין? ענטפערט די גמרא, דאס קען זיין, דאתיא עס איז געקומען בשפיכותא, עס איז געקומען א צו שטארקע כח, וואס דעמאלט איז נישט גוט, נישט פאר ביימער, און ס'איז נישט גוט פאר די צמחים. נאך א טייטש איז דא אין רש"י אז דער רעגן איז געוועזן דין און א פאמעלעכע רעגן, נאר איז געגאנגען אסאך, צו די ביימער האט עס נישט געטאן ווארום ס'איז נישט געגאנגען מיט קיין שטורעם, און ביי די צמחים איז עס געווען צופיל ווייל ס'איז געגאנגען צופיל רעגן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מתריעין על האילנות. מען טוט מתפלל זיין אויף די פרוכטן פון די ביימער, מען פאסט בפרוס הפסח, דאס ווארט פרוס הייסט האלב, א האלבע חודש פארן פסח, דאס הייסט ראש חודש ניסן, על הבורות שיחין ומערות, איז בורות דער באך, בפרוס החג, א האלבע חודש פאר סוכות, אויב ס'נישט געווארן אנגעפילט די בורות שיחין ומערות, בין איך מתפלל. ואם אין להם מים לשתות, פריער האמער גערעדט אז ס'איז נאך נישט אנגעפילט די גריבע, דעמאלט זאגן מיר מתריעין ווען אין די פרוס החג, אבער אויב ס'איז נישטא קיין וואסער צו טרינקען, מתריעין עליהם מיד, גלייך איז מען גוזר תענית מיט די חומרא וואס מ'טוט בלאזן שופר, ואיזהו מיד שלהם, וואס מיינט מען מיד?

און מתריעים על הגובאי בכל שהוא, דער היישעריק גובאי, אפילו מ'האט נאר געזען א קליין ביסל, טוט מען שוין גוזר תענית זיין מיט א הארבן תענית, ווייל דער מין גובאי איז דער סדר אז אויב עס ווייזט זיך א קליין ביסל וועט גלייך זיין אסאך, וועט אבער זיין דער מין וואס ס'הייסט חגב, א קליין ביסל איז נישט קען זיין און ס'וועט נישט קומען קיין סאך מער. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף על החגב, ביי חגב איז אויכעט די זעלבע זאך, אז וואס? אז אויב ס'נאר דא א קליין ביסל איז גלייך מתריעין. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע. די אנדערע יארן, די זעקס יאר וואס איז נישט קיין שמיטה, איז אויב ס'איז א פראבלעם מיט די ביימער איז מען גוזר תענית, אבער שמיטה יאר גייט מען נישט טוען. ווייל סיי ווי האט דער באלבאס גארנישט פון דעם, אבער על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית, אפילו אין שמיטה יאר, ווייל שטענדיג דארף מען דאך טרינקען, כאטש דער רעגן וועט דאך אויפטאן פאר דער ערד, אבער איך בין דאך מתפלל ווייל איך דארף האבן וואסער צו טרינקען. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף על האילנות בשביעית, אין שמיטה יאר טוט מען אויך גוזר תענית זיין וועגן די ביימער, מפני שיש בהם פרנסה לעניים, ווייל אין דעם איז דא פרנסה פאר די ארמעלייט. איז רבי שמעון בן גמליאל האט דערמאנט אילנות, ספיחין, דאס וואס וואקסט פון זיך אליין האט ער נישט דערמאנט, תניא אידך, אין א צווייטער ברייתא האבן מיר געלערנט, מתריעים על האילנות בשאר שני שבוע, אויף די ביימער איז מען מתריע די אנדערע יארן פון שמיטה. על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית רב שמעון בן גמליאל אומר אף על האילנות מתריעין און אויכעט על הספיחין בשביעית מפני שיש בהן פרנסה לעניים איז דאך א מחלוקת מיט די צוויי ברייתות לויט דער ערשטער ברייתא אז מ'קריגט זיך וואס רב שמעון בן גמליאל האלט די ערשטע ברייתא רבן שמעון בן גמליאל דערמאנט נישט ספיחין דארף מען לערנען ווייל ער האלט ספיחי זרעים איז אסור, אזוי זאגט תוס' ווי רבי עקיבא, דערפאר דערמאנט ער נאר אילנות, דערמאנט נישט ספיחים, אבער די צווייטע ברייתא האלט אז רבן שמעון בן גמליאל זאגט ספיחים, ספיחים רופט זיך אן די תבואה וואס איך האב נישט פארזייט, נאר סוואקסט פון זיך אליין, פון דעם וואס די לעצטע יאר בשעת כהאב געשניטן די תבואה איז אראפגעפאלן קערנדלעך אין דער ערד, איז דא א מחלוקת צו די ספיחים מעג מען עסן, צו נישט. רש"י, עמוד א' די לעצטע שורה, נהרא אנהרא בצורתא, כשאין תבואה בעיר אחת, אין איין שטאט איז נישטא קיין תבואה, ויש בעיירות אחרות, אין אנדערע שטעט איז יא דא תבואה, ואפשר להביא מזה לזה, דרך נהר בספינה, מ'קען ברענגען פון איין שטאט צו דער אנדערע דורך דעם טייך מיט א שיף, דעמאלט בצורתא. בצורת היא זו, ס'נאר א הונגער פון בצורת, ווי ס'ווערט דערמאנט אין מסכת אבות, א טייל זענען זאט און א טייל זענען הונגעריג, ולא רעב, ס'נישט קיין הונגער פאר אלעמען, הואיל ויכולים לישא בספינות, מ'קען ברענגען מיט א שיף.

לפי שאי אפשר להביא בשופי, ווייל איך קען נישט ברענגען קיין סך, איז ביי רעב איז טאקע דער דין אז מתריעין, אבער ביי בצורת איז נישט מתריעין, וואס דען מתענות יא? לשון אחר, נהרא אנהרא, אם יבש מעיין זה, דער קוואל איז געווארן אויסגעטריקנט. וצריך להסב מעיין אחר בכאן, מען דארף דא אהער ברענגען וואסער פון א צווייטן קוואל, אי נמי, אדער מען דארף להמתין ווארטן עד שיגדל נהר אחרת, ביז א צווייטער טייך וועט ווערן גרויס, ויבא כאן, און די וואסער פון צווייטן טייך וועט קומען אהער, בצורת הוא זה, דאס איז בצורת. ווי איז אבער מדינתא אמדינתא אם יבשו כל הנהרות שבתוך העיר, אז אלע טייכן אין דער שטאט איז געווארן אויסגעטריקנט, וצריכים להביא מים מעיר אחרת, און מען דארף ברענגען וואסער פון אן אנדער שטאט, כפנא, רעב הוא זה, דאס איז הונגער, תקיפא, דאס איז שטארקער מבצורתא. סאה בסלע ושכיחא, רב חנינא האט געזאגט סאה בסלע ושכיחא איז נאר בצורת, כי זבני סאה של חיטין, מען קויפט איין סאה פון חיטין, בסלע, פאר א סלע קריגט מען נאר איין סאה, דהיינו יוקר, ס'איז טייער, ומצויה לקנות בכל עת, און מען קען עס אבער קויפן שטענדיג, דעמאלט איז עס נאר בצורת. נאך רבי יוחנן ווי דאס זאגט. אז אויב מעות ביוקר אין מעות מצויות להם, אז מען האט נישט קיין געלט, די משא ומתן ביי מענטשן איז שוואך, מען פארדינט נישט, איז אפילו די תבואה איז זייער ביליג, דאך. מעות ביוקר אין מעות מצויות להן איז עס נהירנא אני זוכר אז ס'איז געווען אסאך נפיחי כפן געשוואלענע פון הונגער אין טבריה מדלית איסר מאין מעות ס'איז נישט דא געווען קיין געלט אתיא ניחא ואמרינן בפירקא דלעיל מיר זאגן אין פרידיגן פרק דף ג מיטרא ניחא אז דער רעגן גייט פאמעליך איז עס גוט לפירא פאר פירות ולתבואה צו די תבואה.

אמר רב אלעזר בן פרתא, רב אלעזר בן פרתא האט געזאגט, מיום שחרב בית המקדש, פון דער צייט וואס די בית המקדש איז געווארן חרוב, נעשו גשמים איז געווארן די רעגן צמוקים לעולם, דאס ווארט צמוקים איז דאך די טייטש ראזשינקעס. איך מאך וויינטרויבן און און עס טריקנט זיך אויס, עס גייט ארויס די פייכטקייט, עס בלייבט נאר איבער די טרוקענע חלק. איך וויל אויך זאגן א זאך איז געווארן איינגעשרימפן איז זאג איך אויך דאס לשון צמוקים, דאס הייסט משחרב בית המקדש דעמאלט איז די רעגן אויף דער וועלט נישט ווי עס דארף צו זיין. ווי דער מהרשא זאגט, פריער ווען די בית המקדש איז געוועזן, ווערט דערמאנט אז די תפילה פון כהן גדול איז געוועזן ווען ר'איז אריין געגאנגען לפני ולפנים מכניס זיין די קטורת, אז אויב די יאר איז שחונה, א הייסע, א טרוקענע, זאל עס זיין גשומה, א רעגן מער א רעגן, אבער נאכן חורבן בית המקדש איז צמוקים לעולם, ס'פעלט די כח פון די רעגן. וואס איז? יש שנה שגשמיה מרובים, ס'דא אמאל א יאר וואס אסאך רעגן, מער אווי מען דארף, ויש שנה שגשמיה מועטים, ס'דא א יאר וואס די רעגן איז ווינציג, יש שנה שגשמיה יורדים בזמנן, אמאל א יאר וואס די רעגן גייט אין צייט וואס די דעמאלט דארף מען דעם רעגן. ויש שנה, עס איז דא א יאר שאין גשמיה יורדים בזמנן, וואס עס רעגנט נישט אין דער צייט דעמאלט ווען עס דארף רעגענען, שנה שגשמיה יורדים בזמנן, א יאר וואס דער רעגן גייט אין צייט, למה הוא דומה, צו וואס איז דאס גלייך, לעבד, צו א עבד, שנתן לו רבו, וואס דער בעל הבית האט אים געגעבן פרנסתו, די וואס ער דארף אים געבן די מעל ער זאל זיך אפבאקן, האט ער עס אים געגעבן באחד בשבת זונטאג האט ער א גאנצע וואך צייט, נמצאת עס קומט אויס עיסה נאפית כתיקנה, די טייג ווערט געבאקן ווי עס דארף צו זיין, ער האט דאך צייט ווען צו באקן, אז ס'ווערט געבאקן ווי עס געהער צו זיין, ונאכלת כתיקנה עס ווערט געגעסן ווי עס דארף צו זיין. שנה, א יאר, שאין גשמיה יורדין בזמנם, וואס דער רעגן גייט נישט אין דער צייט, למה הוא דומה, צו וואס איז עס גלייך, לעבד, צו א קנעכט, שנתן לו רבו פרנסתו, דער בעל הבית גיט אים זיין שפייז בערב שבת, ערב שבת וואס איז נישט דא קיין אזויפיל צייט, גיט ער אים צו באקן, נמצאת קומט דאך אויס עיסה נאפית שלא כתיקנה, די טייג ווערט געבאקן. נישט ווי עס דארף צו זיין, איז דאך ונאכלת, ווערט עס געגעסן שלא כתיקנה, נישט ווי עס דארף צו זיין. יעצט ווען מען גייט מאלן תבואה איז די לעכער אין די מיל דארט ביי די שטיינער טוען זיך ארייננעמען אין זיך, דאס הייסט למשל ווען איך וויל מאלן א קב, תבואה וועט מיר פעלן פון דעם, לאמיר זאגן עס וועט מיר פעלן א פערטל קב, ווייל עס איז דאך דא געוויסע שפאלטן וואס דיע שפאלטן טוען אין זיך ארייננעמען, אה איך האב דאך שוין פריער געמאלן אויף פון מאל צו מאל, פון איין מאל צום אנדערן מאל טוט מען אויס טרינען. און אויב איך וועל מאלן נישט איין קב, נאר איך וועל מאלן הונדערט אַכציק קב, א גאנצן כור וועלן די לעכער מעהר נישט אריין נעמען, די לעכער נעמען נאר אין זיך אריין אז ביז וואנען זיי ווערן פול. די זעלבע זאך די עריבה, עריבה ווערט אנגערופן דיע כלי אין וואס איך טוה קנעטן, די מילטער, איך טוה אין דעם אנקנעטן, מען מאכט אין דעם די טייג, עפעס בלייבט דארט איבער אין די ווינקלען, קלייניגקייטן, איז די זעלבע קלייניגקייטן בלייבן איבער צי איך מאך דארט א קליינע טייג, צי איך מאך דארט א גרויסע טייג, דאס זאגט יעצט די גמרא, שנה שגשמיה מרובין, א יאר וואס איז דא אסאך רעגן, למה הוא דומה, צו וואס איז גלייך, לעבד, צו א עבד שנתן לו רבו פרנסתו בבת אחת, מען האט אים געגעבן די פרנסה זאגט רש"י פון א גאנץ יאר, און ער טוט עס מאלן, מיטאמאל טוט ער עס צוגרייטן, נמצאו קומט דאך דעמאלט אויס אז ער מאלט יעצט אפ די ווייץ וואס ער דארף האבן א גאנץ יאר, ריחים טוחנות, פון רש"י'ן זעהט אויס אז רש"י איז גורס אוכלות, טוען פארניכטן מן הכור פון א כור, א כור איז דרײַסיק סאה, א סאה איז זעקס קב. וויפיל קב איז דא אין א כור? דרײַסיק מאל זעקס, הונדערט אַכציק. איז טוען זיי צונעמען פון א כור כמה שטוחנות מן הקב וויפיל עס פעלט פון א קב דער זעלבער לאס איז אז ס'איז הונדערט אַכציק מאל אזויפיל. ונמצאת קומט אויך אויס עיסה, רש"י טייטשט דאס ווארט עיסה מיינט מען די כלי אין וואס מען מאכט די טייג, די עריבה, די מילטער. אוכלת טוט ווי מען זאגט מאכן פעלן מן הכור פון דעם כור, כמו אוכלת מן הקב וויפיל עס פעלט פון קב, די זעלבע משל איז ביי די רעגן, אז עס רעגנט א קליין ביסל רעגן איז די הארט איז די דאס וואס טוט ווערן דערלאזט וואס טוט איינזאפן ווי מען זאגט די אויבערשטע שיכט פון דער ערד, די הארטע שטיינער טוען איינזאפן, ערטער ווי ס'איז נישט פרוכטבאר, איז דאך די זעלבע צו עס רעגנט א קליין ביסל צו עס רעגנט אסאך. יעצט שנה שגשמיה מועטין, א יאר וואס רעגנט ווינציג למה הוא דומה צו וואס איז גלייך. לעבד צו א קנעכט שנתן לו רבו פרנסתו, ער גיט אים די פרנסה מעט מעט, ער גיט אים צוביסלעך וואס גיט ער אים ווייץ, און ער דארף עס גיין מאלן אסאך מאל, נמצאו קומט דאך אויס ריחיים די מיל מה שטוחנות מן הכור, די טייטש וואס זי מאכט פעלן ווען מען מאלט א גאנצן כור, טוחנות מן הקב וועט פעלן פון דעם קליינע ביסל, נמצא קומט אויס עיסה אז די כלים וואס מען טוט קנעטן,

אם יש לו מים רבים, ער האט אסאך וואסער, מים אינם כלים, די וואסער טוט זיך נישט אזוי שנעל ענדיגן, ער קען מיט דעם מאכן אסאך ליים וויפיל ער וויל, והטיט מגובל יפה, און די ליים איז גוט איבערגעקנעטן, אם יש לו מים מועטים, ער האט ווינציג וואסער און ער דארף ווי מ'זאגט קארגן, מים כלים, די וואסער ענדיגט זיך. עס ווערט איינגעזאפט און ער האט שוין נישט קיין וואסער, והטיט אינו מתגבל יפה, און די ליים איז נישט גוט געקנעטן. רש"י.